יעצט, איינמאל האט מיך א איד גערופן אז כ'זאל מאכן א מקווה אין וויניצע, אין אוקריינע. ניין, דו כאפסט נישט, איך פארלאז זיך נישט אז ס'זאל זיין נאר אביסל, אזוי כטופח על מנת להטפיח, איך מאך אז ס'זאל זיין גוט. ניין, די ברייטקייט, איין מינוט, די ברייט איז א מוציא רימון, די לענג איז די גאנצע וואנט. עניוועי, איינמאל זאגט מיר א איד אז כ'זאל מאכן א מקווה אין וויניצע. זיין טאטע איז געווען א רב דארט, און פאר די קריג איז ער אנטלאפן, און ער וויל צוריק אויפשטעלן די אידישקייט. זאג איך פיין, איך פאר אראפ מיט אים, דער איד הייסט פלאטקין, שמואל פלאטקין, ער איז א ליובאוויטשער, ער וואוינט אין קראון הייטס, איך פאר אראפ, און אונז קומען מיר אן אין די שטאט וויניצע, דו'סט לאכן, די גאנצע שטאט איז אים קעגן געקומען, זיי האבן אלע נאך געקענט זיין טאטן. און זיי האבן געזאגט, wow וואסערע א טאטן דו האסט געהאט, ווייל זיין טאטע איז אנטלאפן פאר די ערשטע וועלט קריג, פאר די צווייטע וועלט קריג, נישט פאר די, ניין פאר די ערשטע איז ער אנטלאפן.
אז די ערשטע איז נישט געווען קען איך נאך, ווען ווען איז געווען? עס איז געווען די צווייטע, איך געדענק נישט, פאר די קריג, פאר די קריג, און בקיצור, און איין איד קומט און ער לויפט, ר' שמואל כ'האב פאר אייך עפעס, וואס האט איר? כ'האב א ספר וואס דיין טאטע האט ארויס געגעבן דעם לעצטן טאג פאר ער איז אוועק געפארן, ווייל ער האט שוין נישט קיין מורא געהאט פאר די קאמוניסטן. האט ארויסגעגעבן א ספר, דער ספר איז צען בלעטער נישט מער, און ער שרייבט דארט אז ער מיט מיין זיין חבר רבי יעקב לאנדא זענען געווען שליחים פארן רבי'ן מהרשב צו מאכן מקוואות איבעראל באהאלטענע מקוואות, און ממילא. האט ער איז שרייבט ער דארטן קודם די ערשטע פיר בלעטער איז וויאזוי די רבי די מהרשב האט אים געהייסן בויען מקוואות און די אנדערע העלפטע איז פשוט איבעראל ווי ער האט געבויעט א מקווה אז אנדערע פרויען זאלן וויסן ווי נאכצוגיין מ'זאל קענען עס נוצן. צווישן דעם שטייט א מורא'דיגע זאך יעצט ווייסט איר תשכ"ב צו כ"ד האט רב לאנדא געבויעט א מקווה פון מהרשב א מקווה פון מהרשב דא אין בני ברק ס'האט זיך אפגעטון אויף טיש און אויף בענק יא כשר נישט כשר. כינוש. נאכמאל דו פרעגסט מיך וועלכע די מקווה איז, דאס ווייס איך נישט, איך דערצייל דיר א מעשה וואס עס שטייט געשריבן, דו ווייסט וועלכע מקווה דאס איז? יא דו ווייסט ס'איז דא אזא מקווה. וואס? בקיצור, בקיצור, למעשה. ווען ער האט עס אויפגעבויעט זענען אלע רבנים ארויס כולם פה אחד אז ס'א פסל'ע מקווה. אפילו רב וואזנער וואס ער איז שוין געווען מער א פוסק א געלאסענער איז אויך געווען זייער נישט צופרידן פון די מקווה. איז בקיצור איז אזוי, רב לאנדא שרייבט, רבי יעקב לאנדא שרייבט, וציוה לי רבינו נשמתו עדן אז כ'זאל מאכן דעם חיבור ס'זאל זיין כמוציא רימון. איך ווייס. שרייבט ער כעת אינני זוכר טעמו, אבער איך געדענק ער האט מיר געזאגט א טעם הכמוס, אזוי ברענגט רב לאנדא. דער איד דער פלאטקין, ער הייסט אברהם פלאטקין, דער זון הייסט שמואל און ער הייסט אברהם, זעה איך דארטן וציוה לי רבינו נישט נשמתו עדן, ווייל דער מהרש"ב האט נאך געלעבט דעמאלטס, שרייבט ער וציוה לי רבינו שליט"א אז איך זאל מאכן דעם לאך כמוצא רימון. יעצט ער זאגט נישט כעת אינני זוכר טעמו, נאר ער זעהט אויס ער האט יא געדענקט ווייל ס'איז געווען ממש נאכדעם, שרייבט ער שלא יהי' חשש של קטפרס המבואר בריטב"א מלקות דף ג עמוד ב' בסוגיא דחבית שנפלה לים האסט עס קלאר ארויס ווייל דארטן איינע פון די ראשונים האלטן אז דער חיבור איז קטפרס. יעצט פון וואנעט ווייס איך וואס איז א מינוט לאמיך צוקומען פרעגט ער פון וואנעט ווייס איך אז כמוצא רימון ווערט אויס קטפרס איז גיי ברענג מיר אהער א גמרא אין מסכת פסחים זאגט תוס' אזוי פסחים דף קי"ח שלמה המלך האט געמאכט א ים שעשה שלמה מיט אקסן האבן זיי זיך געהאלטן. און ס'איז געווען זייער ווייט דער חיבור, נישט אויף דף קי"ח דאכט זיך מיר, קי"ח עמוד ב', קי"ח, ק"ט, אה, זעהסט ביסט גערעכט, זעהסט, מ'מוז יא זעהן, איז דאס, דארט איז די שלמה המלך, זאגט הקשה רבינו יחיאל אינמיטן תוס' אויף עמוד ב' איז עס, פארוואס האט עס געדארפט זיין כמוצא רימון, ס'איז דאך גענוג א שפופרת הנוד. ענטפערט תוס', אזוי ווי די שוורים זענען געווען זייער ווייט, זאל עס נישט אויסזען כהורק מכלי אל כלי.
כהורק מכלי אל כלי האט דער מהרש"ב אפגעלערנט אז טאמער ס'איז א מוצא רימון, מעג עס זיין ווייט אויכעט, ס'איז איינס, ס'איז אזא מורא'דיג לומדות אפגעלערנט אז איך האב עס געזעהן בין איך אראפגעפאלן פון בענקל, דאס אפגעלערנט על פי חב"ד איז נישט איז נישט א, איך האב שוין געלערנט דעם תוס' צען מאל, איך האב עס קיינמאל נישט אזוי גוט אפגעלערנט, דו כאפסט דעם חילוק? ס'איז א חילוק צו ס'הייסט השקה צו ס'הייסט איינס, ווען ווערט איינס און ווען ווערט השקה? דו זעהסט? א מורא'דיג! אזוי ברענגט ער. שוין, איך האב דארט אויפגעבויט א מקווה אין זשיטאמיר, עס איז ווער? יא, בסדר ברענגטס אויך צו. אבער איז עס אזוי אפגעלערנט? ניין, עס איז נישט אפגעלערנט אזוי. א אנדערע מהלך. איך קען באשטיין צו הערן.

איך הער, ס'איז א גוטע מהלך, אבער ס'איז א לומדישע מהלך, די פשטות האט ער עס. די פשטות האט ער עס מורא'דיג גוט אפגעלערנט, אז דעמאלטס הייסט עס נישט געהעריג מיט קהלה, קהלות הייסט ווי איין קהלה. עניוועי, אזוי האב איך עס, איך האב עס געליינט. און בקיצור. אויף דעם איז א מחלוקת, ס'איז דא וואס זיי האלטן פשוט אז ס'זאל גיין די מים בשפע, יעצט די שאלה איז וויאזוי איז די וואסער געקומען פון אונטן ארויף צו פון אויבן אראפ, אויף דעם איז אויך דא א מחלוקת. ניין, ווייל ס'איז דא וואס זיי האלטן אז דאס איז געווען די מי עיטם ממילא איז עס ארויף געגאנגען אינעווענדיג פונקט אזוי הויעך, איז במילא ס'איז נישט קלאר פונקטליך צו ס'איז ארויף צו אראפ, און איך קען נישט אריין גיין אין דעם מפלפל זיין ווייל איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ס'האט אויסגעזען. דו שפארסט אריין חמין בצונן יפים ברעים אלעס עני פ. און קטפרס. האסט עס זייער גוט געזאגט. האסט יעצט האסט עס זייער גוט געזאגט. יא יא אבער סיאסא זאגט עס אבער כ'האב געזאגט אונז ווייסט מען נישט ס'איז געגאנגען פון אונטן ארויף צו פון אויבן אראפ אונז ווייסט מיר גארנישט דארט וואס דארט איז געווען ווייסט מען אונז נישט עניוועי איז למעשה איז למעשה האב איך געטראפן דעם ספר, כ'האב געמאכט קאפיס, בין צוריק אויף ארץ ישראל אמאל, איך אריין צו הרב שמואל הלוי וואזנער, עס הייסט אזוי, דער מנחת יצחק האט געזאגט ער איז א טועה בדבר משנה, עס איז שטות מיט הבלים וואס ער זאגט, אה, ער האט געזאגט אויף רבי יעקב לאנדא וואס ער האט געזאגט מען זאל מאכן כמוציא רימון, ער מאכט עס זייער ביליג אוועק, רב וואזנער, רב ווייס האט שוין נישט געלעבט דעמאלטס, כ'בין דא געווען, כ'האב עס געהאט דעם ספר, כ'האב עס געברענגט צו רב וואזנער ער זאל עס באקוקן. האט אנגעהויבן צו שאקלען מיטן קאפ, יו, דאס איז דאך א מורא'דיגע. ער זאגט, אין דעם נעקסטן חיבור וואס כ'געב ארויס וועל איך זאגן אז כ'האב געזען און איך ווייס שוין דעם טעם אויך. עס האט אים מורא'דיג געהארט, ער האט אוועקגעמאכט א איד, א גאון עולם. ניין ווייל? דאס ווייס איך נישט. איך האב נאך געפרעגט, רב וואזנער, אויף וועם זאגט איר ער איז א טועה בדבר משנה? איר רעדט אויפן מהרש"ב צו אויף רבי יעקב לאנדא? זאגט ער, אויב דער מהרש"ב האט עס אים געזאגט איז ער דער טועה בדבר משנה. האב איך אים געוויזן. כ'ווייס נישט פון וואס איר האנדלט דא, איר רעדט דא דעם מהרש"ב, דאס איז געווען א א גאון הגאונים, למעשה איך האב געזאגט איך גיי צוריק ציען בכתב, איך גיי אריין שטעלן, כ'האב עס געזען, כ'האב אים געגעבן אפילו א קאפי פון דעם ספר שמואל פלאטקין, הרב אברהם פלאטקין, שוין, יעצט במילא טוטס פארשטיין וואס דאס איז מוציא רימון, מוציא רימון איז בסך הכל פון זיבן א האלב ביז צען צענטימעטער, ווייסט וויפיל צרות דו שפארסט אריין מיט דעם, אלע צרות אין דער וועלט, ווייל דאס הייסט איין מקווה, איך האב נישט קיין שום פראבלעם מער. יעצט לאמיר גיין ווייטער, איז דא, האמער אונז, ווי גרויס איז די נקב השקה, האב איך ענק געזאגט, ס'איז דא דריי שיעורים, פינף, זיבן א האלב, און צען. צען דאס איז א פיינע שיעור, איך נוץ דעם שיעור. פארוואס האט סאטמאר רב נישט געוואלט? ווייל סאטמאר רב האט געהאלטן וועגן נתן סאה ונטל סאה. רש"ב שיקט מיך צו יענעם תוס', זי ע, דו מיינסט איך קען דעם תוס'? איך מיין איך האב עס אזוי אפגעלערנט ווי דארט שטייט, איך האב עס קיין, איך האב עס געלערנט נאך אלס בחור דעם תוס', איך האב עס קיינמאל נישט אזוי פארשטאנען. דער רש"ב שיקט דיך צום תוס' שלא שייך חשש של קטפרס המביא ברייתא דמלקות ד. איין מינוט, דו קענסט טון ווי אזוי דו ווילסט, איך זאג דיר ווי אזוי איך טו. דו קענסט טון. נאכאמאל, רב לאנדא טוט נישט ווייל ער האט דאך זיין דאס, ער האט דאך זיין אונטן, אונטן מוז ער מאכן אזוי, ער האט דאך די בור אונטן. ניין ניין ניין, באלד וועלן מיר צוקומען פארוואס דער רש"ב האט דאס געמאכט, לאמיר גיין ווייטער. ס'דא א ים שעשה שלמה, מען ווייסט ווי די כהנים האבן זיך גע'טובל'ט אין בית המקדש, אין ערשטן בית המקדש, די כהנים האבן זיך גע'טובל'ט אין א ים וואס האט געהאט איך ווייס הונדערט און פופציג שיעורי מקווה. אלפיים בת יכיל, אלפיים בת יכיל, אזוי זעקס טויזנט צו, זעקס טויזנט. זעקס טויזנט צו. הונדערט פופציג מקוואות, קו"ף נו"ן, קו"ף נו"ן מקוואות. ס'איז געווען געבויעט שמאל אונטן, ברייט אויבן, ס'איז געשטאנען אויף צוועלף אקסן. געזונטערהייט! ס'איז געשטאנען אויף צוועלף אקסן דריי, ס'איז געווען אזוי, אזא מין טאנק איז עס געווען, און ס'איז געשטאנען אויף צוועלף אקסן, צוועלף אקסן געמאכט פון אייזן, און די צוועלף אקסן האבן עס געהאלטן, און די כהנים זענען אריינגעקראכן, זיי האבן זיך דארט גע'טובל'ט און זענען ארויסגעגאנגען. ס'איז אזוי שיין געווען, אזוי גרויס געווען, אז נבוכדנצר ווען ער האט איינגענומען ארץ ישראל, האט ער עס געטראגן אויף בבל. עס איז נישט ביים צווייטן בית המקדש איז שוין נישט געווען. נישט איין נקב איז געווען, יעדער אקס איז געווען געלעכערט פיר פיס, ס'איז געווען פיר לעכער כמוציא רימון.
וואס? האסטו דא תוספות?
האסטו? שלא יש חשש של קטפרס המעביר ברצפה, תוספות זאגט אז ס'איז געווען געלעכערט כמוציא רימון,

תח, וואס איז ביין כסייף אויף שכן ירושלים געווען זיין אביסל נידריגער, און דאס איז צוריק ארויף ביז ארויף.
כ'הער נישט.
אז דו ווילסט זיך צוקומען, געב מיר א מינוט. סאטמאר רב.
איך וויל דיר עפעס זאגן. איך בין נישט געגאנגען דא אין בני ברק אין די מקווה'ס ווייס איך נישט אבער ס'איז זיכער דא, איך האלט הרב לאנדא מאכט זיכער כמוציא רימון, ס'איז נישט אזוי. אה דו מיינסט עס איז דא זיינס און מיינס? נא דאס דאס דאס מאך איך נאר, דער עולם מאכט עס נישט.

פסח ביינאכט פסח פארנאכטס האב איך באקומען א טעלעפאן קאל אז ניין ס'איז נישט אזוי געווען ס'איז געווען פסח פארנאכטס האב איך באקומען א טעלעפאן קאל פון א רב אז נעכטן ביינאכט האט עפעס א פרוי געטובל'ט אין די מקווה כלים און זי האט זיך מיטגעבן א מעסער און זי האט איבערגעלאזט איין מעסער און די אנדערע וואס הייסט האט ממעט געווען בשפופרת הנוד פרעגט ער וואס ער זאל טוהן זאל ער אפקאלן די פרוי צוריק קומען נישט צוריק קומען. בקיצור זאג איך אים גייטס אריין מעסטס אויס פינקטליך ווי גרויס ס'איז, בקיצור פינקטליך פינקטליך איז עס געווען דעם חזון איש'ן שיעור ווייל ביי אונז מאכט מען אמעריקע דרײַ אבער איר דארפט קיינעם נישט זאגן ס'גוט אזוי ווי גרעסער איז אייביג בעסער פארשטייסט פארוואס עס מאכט זיך אמאל א סתימה פארשטאפט זיך עפעס אויף ניט ס'קומט צו ס'קומט צו שמוץ מיט אלעם עניוועי. למעשה האלט מען שוין דא ביי דעם שפופרת הנוד כמוציא רימון, יעצט אבער גיין ווייטער, פארוואס האט סאטמאר רב דאס נישט געוואלט? ווייל סאטמאר רב האט געהאלטן אז ס'טוישט זיך אויף די וואסער, און ווי גרעסער די לאך איז טוישט זיך עס אויס מער. יעצט איך האלט, און עס קען אלע מחולק זיין, דעם חילוק צווישן א מוציא רימון און א שפופרת הנוד איז גארנישט. פארוואס? ווייל דער גראבע מענטש וואס ער טובל'ט זיך און ס'גייט ארויס די וואסער און נאכדעם קומט עס צוריק, איך זעה נישט אז די וואסער זאל האבן א חילוק צו ס'איז אזוי גרויס, צו אזוי גרויס ווי האב איך עס זיך זאגן א חילוק אין טוישן זיך די וואסער שוין סאו בקיצור האמיר שוין אנגעקומען דא אויכעט יעצט איז אזוי. דעס איז א.
צען סענטימעטער, א קוואדער צען סענטימעטער. איין מינוט, כ'האב דאך דא אריינגעלייגט מיין סענטימעטער, ווער האט עס שוין צוגענומען? ס'געווען א רב האט זיך אמאל פארגעגרייט א דרשה, האט עס נישט געדענקט, און אינמיטן ער טאפט אין אלע טאשן, און ער זעהט ער האט עס נישט, האט זיך זייער געשעמט, זאגט ער רבותי איך'ל ענק זאגן דעם אמת, איך זעה ס'איז דא גנבים אין שטאט, מ'האט צוגעגנב'ט זיין דרשה, נו איך האב עס. און דאס איז סאטמאר רב שיעור. דאס איז סאטמאר רב'ס שיעור.

ס'איז מער ווייניגער אזוי ווי דאס, ווייל איינער האט דא געזאגט א גוט ווארט אז ס'איז דא מלגיו און מלבר, און דאס ביסטו גערעכט, דאס איך האב עס געמאכט פונעם גלעזל פון אינדרויסן, בערך דאס איז דער חילוק פון די גאנצע, כ'וויל דיך פרעגן, ווען וואסער גייט אריבער, ס'מוז זיין די וואסער ביז העכער דעם. וואסערע נפקא מינה האב איך בכלל מיט די ביסל וואסער וואס גייט ארויס און אריין? גארנישט. אזוי טאמער מאכסט כמוציא רימון האסט אסאך שיטות וואס דו טוסט מהנה זיין. גערעכט? פיין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. וואס? ניין ניין, מוציא רימון איז צען, מוציא רימון איז נאך אביסל גרעסער. בעסער מוציא רימון. כ'הער נישט וואס?
ראש תינוק? ניין! די ראש תינוק, ווייסט ווי א ראש תינוק וואלט געווען? ס'איז דא אין אין אין ער ברענגט טקוטינסקי ברענגט דארטן א גאנצע אריכות, ער ברענגט וועגן ראש תינוק זאגט ער ניין ניין ניין ניין. אקעי, שטעל דיר פאר ווען ס'איז א ראש תינוק קענסטו מאכן לאך אין די וואנט. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו דאס איז די שיטה פון השקה. יא. יעצט, דער הייליגער דברי חיים איז זייער נישט צופרידן געווען פון די השקה, איז ער זייער נישט צופרידן געווען וועגן נתן סאה ונטל סאה. דברי חיים האט אפגעלערנט דעם ראב"ד במלוא מלוא מובן, נתן סאה ונטל סאה איז פסול. וואס? ווייל עס טוישט זיך די וואסער די גאנצע ניין דאס איז נאר השקה מען האלט נאך נישט ביי זריעה מיט די צייט דאס איז דאך אזוי נישט דאס איז דאך אזוי מ'וועט רעדן פון דעם וועגן דעם האלט ער היה בעליון מ' סאה ובתחתון אין כלום מ'וועט רעדן פון דעם יעצט דאס האלט די דאס יעצט. די בעיה איז אז יעדעס מאל איינער גייט אריין הייבט זיך אויף די וואסער גייט עס ארויס און נאכדעם ווען ער גייט ארויס גייט עס פארקערט און איז במילא גייט עס אריין און ארויס ס'בלייבט נישט קיין וואסער מיט די צייט. כ'האב דיר געזאגט פון אנפאנג ס'איז נישט דא קיין עצה אויף מקיים זיין דעם ראב"ד נאר אז דו טובל'סט זיך אין א מעיין.
נישטא קיין עצה. און צו באצאלן די לייט ווען איר ווייבט עס נישט. ווארט, מיר נאכנישט פערטיג. זעמיר נישט פערטיג. ס'דא א ספר פון טקוטינסקי, דא א ספר, די שיעורי מקווה. די שיעורי מקווה. יא, אבער דאס איז נישט ער, ער איז נאך זיין זיידע.
קיצער, ער ברענגט אויכעט אז אין ירושלים האבן די גדולי הרבנים זענען געקומען פון אונגארן. האבן זיך זייער מצער געווען פארוואס אין ארץ ישראל זענען די מקוואות נאר דא השקה און ס'איז א פראבלעם מיט נתן סאה ונטל סאה און זיי האבן געזוכט עצות, ברענגט ער אויכט, אינטערעסאנט, ער איז געווען די זעלבע צייט, די מעשה איז געווען די זעלבע צייט ווי דער דברי חיים האט געלעבט אין יוראפ אז מען זאל מאכן נאך א אוצר, אינטערעסאנט, און עס איז געווען שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, איז וואס זאגט דער דברי חיים מען זאל מאכן דא נאך אן אוצר, אנטשולדיגט, אז מען זאל מאכן דא נאך אן אוצר. און מ'וועט משיק זיין דא. יעצט, די השקה דא גיימער אונז לאזן אייביג צוגעמאכט. דאס איז די דברי חיים. און דאס גיימער אונז לאזן אייביג אפן. יעצט, ווען מ'טוישט די וואסער, מ'לייגט אריין פרישע שטאט וואסער, עפנט מען דאס אויף לרגע, מ'איז דאס משיק לרגע, און שוין.

כ'האב נאר געדארפט איינער זאל עס אויסשווענקען דאס אלעס און איך האב נישט ליב מטריח זיין קיינעם אונז זענען אלע תלמידי חכמים. יא.
ניין. שוין אקעי זאל זיין אזוי. האסטע? ס'איז געענדיגט. עניוועי, האלט מיר יעצט דא ביים דברי חיים. יעצט, איך בין געווען אמאהל א אינגערמאן אין קעמפ. שכוח. אנטשולדיג כ'האב דיך מטריח געווען. ברוך אתה אדוני אלהינו אלהינו שהכל נהיה בדברו. איך וויל דיר עפעס זאגן. סאטמאר רעבעצין געווען א קאזין מיטן באבובער רב מיט רבי שלוימעלע. איינמאל זענען געקומען וויזיטן אין קאליפארניע. זענען געווען אויף וועקעישן סאטמאר רב און ער. בקיצור. און באבובער רב איז געזעסן מיטן טלית קטן אנעם רעקל און די בעקיטשע. אינדערהיים ביי זיך. די רעבעצין געקומען זאגט אים ער זאל אריין קומען איז לויפט ער אליין צו צו די שאפע און ער טוט זיך אן דעם דעם רעקל ווייל דעם דעם בעקיטשע און זי קומט צוריק צום סאטמאר רב זאגט ער ווייסט וואס דו ביסט אזא צובראכענער איד ווייסט וואס דו קענסט דיך נישט רירן איך בין געווען ביי מיין קאזין מיין באבובער רב איך האב געזען ער האט נישט קיין גבאים ער איז אליין געלאפן ער האט זיך אנגעטון זיין דאס זאלסט וויסן ווי לאנג מען קען אליין לויפן זאל מען נישט בעטן קיינעם צו טון קיין טובה שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער יעצט. איך בין געווען אמאל, איך זאג אייביג, די שיטת הדברי חיים איז אז מען זאל מאכן דא נאך א בור. יעצט אזוי, כ'על ענק זאגן די פראבלעמען מיט דעם, איך זאג אייביג אזוי, איך האב נישט קיין שום פראבלעם מיט ראשונים און מיט אחרונים, איך מוז האבן א סיסטעמאטישע מקווה אז כ'זאל וויסן ס'איז כשר, ווייל טאמער ווייס איך נישט אז ס'איז כשר, אויף וועמען פארלאז איך זיך? יעצט. איך האב באדינט דעם העלמעצער רב, ער איז איינער פון מיינע רעבעס. העלמעצער רב, דער וואס האט געמאכט טהרת יום טוב, משניות טהרת יום טוב, געמאכט פערציג כרכים, צוואנציג אויף מקוואות און צוואנציג אויף טבילת עזרא מיט די זאכן. ווען ער איז געשטארבן האב איך איבערגענומען אסאך פון זיינע מקוואות, ס'הייסט מ'האט אים געקאלט און מ'האט עס מיר איבערגעגעבן. איך קום אן אויף א פלאץ און איך זעה אז די קהילה האָט אַ מקווה, אָבער איך האָב געזען, די שטאָפּערס זענען זייער הערמעטיש צוגעשטאָפּט. פֿרעג איך דעם רבֿ, וואָס איז דאָס? זאָגט ער, דער העלמעצער איז דאָ געווען אַזוי פֿיל און אַזוי פֿיל יאָר צוריק, און ער האָט געזאָגט, אַז ס'זאָל זײַן אייביק צוגעשטאָפּט. ער האָט אים אָנגעוואָרנט. ער האָט אים אָנגעוואָרנט אויפֿן דבֿרי חיימס, און דער רבֿ האָט דאָך נישט געוווּסט אַ חילוק צווישן איינעם צום צווייטן. הווי אומר, אַריבער דרײַסיק יאָר איז אין דער שטאָט נישט געווען קיין מקווה כּשרה. גארנישט. ביידע זענען צוגעשטאפט הערמעטיש ווייל ער האט געזאגט אז ער גייט עס נאר צושטאפן. אויף אנדערע פלעצער קום איך אן זעה איך ביידע זענען אפן. ווייס דאך נישט דאס יענץ. וואס איך האב געטון איז כ'האב אלע מקוואות ווי מ'האט מיך גערופן צו זיין אין מקוואות האב איך איבערגעדרייט פונעם בור פון דברי חיים כ'האב געמאכט דערפון א בור זריעה. אזוי ווייס איך כאטש אלע וואסער וואס קומט אריין, קודם מוז עס זיין אפן און ס'קומט אריין, איך פארלאז מיך אויפן חזון איש אז ניצוק חיבור כ'האב שוין היתרים, דו פארשטייסט שוין דאס, דער דברי חיים'ס מקווה איז גוט פאר דריי מענטשן זאג איך, ס'איז גוט געווען פארן סאטמאר רב, סאטמאר רב האט באצאלט פאר א מקווה איד, הרב אברהמעלע כץ, ער האט גארנישט געדארפט טון אין מקווה, נאר יעדן טאג מאכן השקה. דאס איז געווען זיין דזשאב, פאר דעם האט ער באקומען א געהעריגע משכורת א גאנץ יאר. דו הערסט? יעדן טאג איז ער געגאנגען מאכן און דאס. און ס'האט זיך איינמאל געמאכט אז ער האט פארגעסן צו מאכן השקה, ס'איז עפעס געווען ער איז געווען א טרוד, ער איז אריינגעקומען צום סאטמאר רב, און כ'האב נעכטן ביינאכט פארגעסן צו מאכן השקה, און מ'האט זיך. ס'איז געווען נאר דברי חיים, סאטמאר רב האט נישט געהאט קיין זריעה. פארגעסן ביידע. ווייל ער איז נישט געגאנגען פארנאכטס.

מיר האבן געפרעגט פארוואס, זאגט ער אז ער איז געקומען מיר זאגן, אן אנדערער וואלט געמאכט א שווייג, ער איז זיך מיר געקומען פארציילן, ער איז געשטארבן אלס מקווה איד, דער רבי האט אים נישט געלאזט אוועקשיקן. יעצט וויל איך דיר פארציילן א מעשה. פארוואס? ווייל ס'איז געווען שאובין בהמשכה. ניין, דארט איז אויך דא סאטמאר רב געהאט די געקינצלטע וואסער אויכעט. ארטיזשען. ארטיזשען איז למעשה. איז דאס איז געשען א מעשה מיטן דברי חיים'ס מקווה, יעצט למעשה איז לאמיר גיין ווייטער, די דברי חיים האט נאך אפאר פראבלעמען, איך געדענק איך בין אמאל מיט א אינגערמאן אין קעמפ, פאפא רב האט אויך געמעגט האבן א דברי חיים'ס מקווה, ס'איז דא א אינגערמאן ר' משה מנחם ווייס, ער איז היינט א חשוב'ער דיין אין פאפא און אין בארא פארק, נאך געווען א אינגערמאן, האט אנגעהויבן זיין קאריערע, האט אים די פאפא רב באצאלט א גאנצן זומער צו זיצן אין קאנטרי, און ער האט גארנישט געדארפט טוהן מער ווי מאכן השקה, ווייל פאפא אין די קעמפ אין די קאנטרי האבן זיי א דברי חיים מקווה. שוין. דעמאלט האט ער באקומען געהעריגע משכורת. געדענק איך איינמאל האט ער געדארפט אוועקפארן, געדארפט אריינפארן אין שטאט, איך בין אויך געווען דארט אין קאנטרי, האט ער מיר, איז ער געגאנגען פרעגן פאפא רב ער דארף אריינפארן צו ער קען איבערלאזן א מענטש, א שליח? האט ער געזאגט, יא, נאר איך וויל דאס זאלסטו מיר אהער ברענגען. קיצור, איך קום אן צום פאפא רב, און איך, ער זאגט מיר, ער פארט אריין, דו'סט מאכן די השקה, און איך וויל דיך אויסלערנען וויאזוי. קודם עסטו עפענען ביידע בורות, ביידע, און דו'סט ווארטן פינף מינוט אויפן זייגער, און נאכדעם אז דו עסט נאך זען אז ס'רירט זיך די וואסער אהער און צוריק, זאלסטו ווארטן נאך פינף מינוט. פארשטייסט? די וואסער רוקט זיך דאך אן און באן איז דאך א שאלה פון זחילה. נאכדעם עסטו צומאכן, ער'ט מיר אויסגערעכנט וועלעכן בור, ווייסט, דעם דברי חיים'ס, וועסטו עס צומאכן, און נאכדעם עסטו איבערלאזן דארטן א צעטל פאר די בלנית אז מ'האט געמאכט היינט השקה. אויב נישט גייט זי נישט אראפלאזן קיינעם. און ער האט מיר אנגעזאגט זאלסט עס מאכן אינדערפרי נײַן אזייגער ווען מ'פילט אן די נייע וואסער. יעצט ער האט מיר נישט געזאגט קיינמאל פארוואס און איך האב אים נישט געפרעגט ווייל דעמאלטס בין איך נישט געווען אין די מקוואות. אבער היינט אז איך שטעל צאם דעם גאנצן פאזל פארשטיי איך קלאר פארוואס. און אזוי איז טאקע געווען. שוין, דער צווייטער וואס מעג האבן אזא מקווה איז פאפא רב. ער קען באצאלן פאר א אינגערמאן זיצן א גאנצן זומער אין קעמפ און גארנישט טון, איך מיין ער איז א מורה הוראה, עס האט נישט מיט דעם צו טון. נאר וועגן מאכן דעם דברי חיים'ס השקה. סא דער סאטמאר רב און און דער פאפא רב. און אויך דער קלויזענבורגער רב. ער מעג אויך האבן. פארוואס? ווייל קלויזענבורג איז דא א אינגערמאן עס איז א סופר ער הייסט ניימאן, איך געדענק שוין נישט אויפן ערשטן נאמען וויאזוי ער הייסט, און ער פארט קיינמאל נישט אוועק, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, ער מאכט אין בארא פארק די קלויזנבורגע מקווה די השקה, און דארט איז זייער שווער צו מאכן די השקה ווייל די לעכער זענען אויף יענעם עק און ער קען נישט צוקומען, טוט ער זיך אן א גרויסן גומי אויף זיך אזוי ווי די פייערלעשערס האבן, און ער גייט אריין אין מקווה, און ר' פישעלע האט אים אנגעזאגט, דו גייסט אריין אין מקווה, זאלסטו עפענען דעם שטאפער און זאלסט שוין ארויסגיין, און זאלסט מיטנעמען דעם שטאפער, און ווען דו ביסט אינדרויסן זאלסטו ווארטן פינף זעקס מינוט די וואסער זאל זיך אפשטעלן, ווייל אויב דו ביסט דארט איז דאך ס'איז הויה, דו מאכסט דאך אז ס'זאל זיין די השקה, ווייל דו הייבסט אויף די וואסער. כ'הער נישט. יא.

אה ווייל ס'איז נישט נחי, דער דברי חיים אליין זאגט מען זאל ווארטן ס'זאל זיין נחי. יא, ווייל טאמער נישט איז עס זוחל.
וואס? אין הנזחלים מצטרפין, דאס איז דער לשון המחבר, אין הנזחלים מצטרפין. יעצט לאמיר גיין, לאמיר גיין דא א מינוט צו שטאט. כ'וויל ענק זאגן זייער א אינטערעסאנטע זאך. טו מיר, ווילסט הערן א אינטערעסאנטע זאך? זייער אינטערעסאנט. קוק אהער. לויטן דברי חיים אז דו ווילסט חושש זיין פאר נתן סאה ונטל סאה הער וואס איך גיי דיר זאגן דאס איז דער בור פון דברי חיים יא? האסט געמאכט השקה די וואסער איז אנגעקומען ביז אהער זעסט דא? דא איז די וואסער יא? יא צו ניין? יעצט דו גייסט ארויסלאזן דא די מקווה יא? דו פילסט אן יעצט נאכאמאל די מקווה ווער זאגט דיר וואו דו זאלסט דיך אפשטעלן?

אבער ס'וועט זיך אויסגלייכן. ס'וועט זיך אויסגלייכן. פארלירסט אסאך וואסער. איך זאל דיך פרעגן, איינער וואס האט א דברי חיים'ס מקוה איז שוין אמאל אין זיין לעבן געגאנגען און ער האט געעפנט דעם דברי חיים'ס בור פאר ער האט אנגעפילט צו מאכן זיכער אז ס'גייט פונקטליך וויפיל דער אנדערע בור איז? טאמער זאגט דיר איינער האט עס געטון קענסט אים זאגן ער איז א ליגנער ער האט עס נישט געטון.

אלא מאי ס'איז זייער שווער נאכצוקומען דעם ראב"ד אפילו מיט נאך א בור. יעצט ווארט צו. ווייל איך מיין דיר מסביר צו זיין אז ס'איז נישט קיין פראקטישע מקווה, אז דו בויסט היינט א דברי חיים'ס א מקווה מוזטו האבן געוואלטיגע השגחה מיט אסאך געלט מיט אלעם, איך רעד, איך מוז בויען, אונז מוזן בויען סיסטעמאטישע מקווה'ס אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין פסולים. יעצט. נאכדעם איז דא, כ'האב געזען דא אין ארץ ישראל אויף אסאך פלעצער, דער דברי חיים'ס בור איז אפגעטיילט אין צוויי. ס'איז דא צוויי בורות, א גרויסער בור אפגעטיילט אין צוויי, און ס'האט א לאך דא אונטן. כאפסט? סאו זיי האלטן אז דאס וועט זיך אסאך ווייניגער טוישן פון דא אהער צו גיין צו די מקווה.
וואס וואס?
יא, כ'האב עס געזען דא יעצט אויף עטליכע פלעצער, כ'האב באקוקט אסאך מקווה'ס.
וואס? יעצט איך וויל דיר פרעגן א אנדערע זאך, כ'האב אמאל כ'האב אמאל געפרעגט דעם פאפא רב, כ'האב אמאל געפרעגט דעם פאפא רב, שפעטער ווען כ'שוין יא עוסק געווען אין מקוואות, האב איך אים געפרעגט צו ס'איז גוט צו מאכן איין לאך אין די מקווה, און דא מאכן איין מקווה און איין דברי חיים, דער זאל משיק זיין די מקווה דא און דער זאל, אנטשולדיגט, דער זאל משיק זיין דעם בור דא און דער זאל משיק זיין די מקווה. צו ס'איז בעסער צו מאכן צוויי עקסטערע בורות און אינמיטן לאמיר זאגן איז די מקווה,
צו ס'איז בעסער אז מ'זאל דאס מאכן אזוי. דו פארשטייסט? אויס מיט יענע השקה ווערט ער. יא דער שמעקט אויס. האט מיר דער פאפא רב געזאגט, באמת איז נישט קיין חילוק, נאר איך האב געזען מקווה'ס אינדערהיים וואס מ'האט געבויט אזוי ווי דער דברי חיים האט מען עס געמאכט אזוי, אבער באמת איז נישט קיין חילוק. כאפסט וואס איך מיין? די אינטערנע איז א דא איז דא א בור און דא איז דא דברי חיים דעס איז משיק גראד צו די מקווה דעס איז משיק גראד צו די מקווה כאניש ניין דאס איז דאס איז די בור פון דברי חיים ס'זאל זיך נישט אויסמישן נתן סאה ונטל סאה יא טובל'ט זיך אין מיטלסטע. ס'מישט זיך אבער ווייניג זייער וויי אה ווייל דאס איז צוגעשפארט בשעת טבילה ווייל דאס איז צוגעשפארט בשעת טבילה יעצט דא קענסטו אויך מאכן די זעלבע פארשטייסט אבער איך האב אים געפרעגט וועלכע ס'איז בעסער זאגט ער אינדערהיים האט מען נאר אזוי געמאכט ער געדענקט אסאך מקווה'ס אינדערהיים. מען רעדט דעיס איז אפען די גאנצע צייט און דעיס איז אפען נאר אויף א מינוט אה דארט איז גרינגער צוצוקומען ווייל דאס איז שוין אונטען מען עפענט אויף א מכסה מען מוז נישט אריינגיין אין מקווה דעיס האט נאך א געוואלטיגע מעלה דו ווייסט וויפיל פרויען זיי האלטן אין איין אנקאלן? די רבנים, אז כ'האב געזען ס'געווען צוגעמאכט די שטאפער, דו ווייסט וויפיל זיי קאלן אפ? יעדע נאכט איז כמעט דא א טעלעפאן קאל, ס'דא די אינגעלייט, זיי לערנען אויס די ווייבער, זאלסט קוקן אויף די מקווה צו ס'איז אפן די שטאפער, זעט זי דאך ס'איז צוגעשפארט, און זי קומט ארויס פון טבילה, מאכט זי א גאנץ געוואלד. וועגן דעם האב איך אויסגעלערנט אלע בלנית'ס, אז דו האסט א דברי חיים'ס מקווה, וואס עס מאכן פון די צווייטע זייט. פון אינעווענדיג דא. זעהסט למשל דאס איז די פון אינעווענדיג. יא יא, איך אליין האב באקומען צענדליגע קאלס שוין די לעצטע פאר יאר, פארשטייסט? און זאגן אן פאר די ווייבער, זענען זייער גערעכט אין אמת'ן, אבער זיי כאפן נישט אז דאס איז אן אנדערע מין מקווה. שוין, דאס איז דעם דברי חיים'ס מקווה. יעצט זאל מיר גיין ווייטער. אז מ'האמיר גענדיגט דעם דברי חיים'ס מקווה. און מיר גייען קודם אביסל צו מקווה חב"ד אויף אפאר מינוט, מיר האבן שוין אביסל באטאנט דעם כמוציא רימון. יעצט, כ'האב ווען געזאגט, אמאל האט מען זיך גע'טובל'ט אין נהרות, דער מהרש"ב האט זיך אריבערגעצויגן פון איין דירה צו א צווייטע ווייל ס'האט פארברענט זיך דארטן זיין הויז מיט א גאנצע זאך, און דארט האט ער נישט געהאט קיין נהר, ליובאוויטש פלעגט זיך אויך טובל'ן אין נהרות. געגאנגען זיי האבן זיך געטובלט האט ער געמאכט דעם מקווה מהרש"ב ס'קען גאר זיין אז די גאנצע איידיע קומט פון דעם נהר כאפסט וואס איך מיין ווייל די אין נהר איז עס געווען און דער מהרש"ב האלט אז מ'זאל מאכן דא א שיינע פיינע מקווה דא האסטו אראפצוגיין און דא האסטו טרעפ און דא האסטו די מי גשמים שוין כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן קטפרס האב איך ענק שוין געזאגט. איך האב אים פארציילט אז איך האב געמאכט א מקווה אין אונגארן, און דער ווייסמערג, וויאזוי הייסט ער? ווייסבערג? וויאזוי הייסט דער רב?
ווייסבערג.
ער איז א קלויזענבורגער תלמיד. ער האט געזאגט איך ערלויב בשום אופן נישט מאכן קיין ליובאוויטשער מקווה. און דארט איז דא איינער ברוך אויבערלענדער, א ליובאוויטשער, האט געזאגט איך ערלויב נישט מאכן אן אנדערע מקווה. קיצור, ער איז געקומען דא אויף קלויזענבורג, צום קלויזענבורגער רב, האט ער אים געוויזן א בריוו פונעם דברי יציב, ווי שרייבט ער עפעס א קהילה וואס ווילן מאכן אזוי די מקווה, זאגט ער אז דו'סט מאכן א גרויסן לאך, זייער א גרויסן לאך, בין איך מסכים אז דו זאלסט מאכן א, ווייל דעמטס הייסט עס ווי איין מקווה, אזוי שרייבט ער, אזוי שרייבט ער, קלויזענבורגער רב, ער האט עס מיר געוויזן, ער האט עס מיר נאך נישט געזאגט. קלויז, אין די תשובה איז דאס נישט געשריבן ווייל דאס איז ארויסגעקומען זיין זון האט עס געהאט, עס איז נישט געווען נאך געדרוקט אין די תשובות, איך דערצייל דיר, איך האב עס אליין געזען.

כ'הער איין, אנטשולדיגט. איך מאך די אלע, אין די רוב פלעצער וואו איך מאך אאוט אוו טאון, וואו עס איז נישט דא קיין שומרי תורה מצוות געהעריג קיין רבנים, מאך איך נאר ליבאוויטשער מקוואות. איך האלט אז ליבאוויטשער מקוואות האט געראטעוועט כלל ישראל אין, יא, אין פלעצער וואו עס איז נישט דא קיין בלנים געהעריג, מאך איך נאר ליבאוויטשער מקוואות. איך האב געמאכט הונדערטער ליבאוויטשער מקוואות אין אוקריינע, איבעראל, איך ווייס נישט. וואס? גארנישט, ס'איז א סיסטעמאטישע מקווה, ס'איז די בעסטע מקווה וואס ס'איז דא. איי דו האסט א פראבלעם פון נאסן סא ונטל סא? איך קען ענדערש באשטיין צו האבן א פראבלעם מיט די מקווה פון נתן סאה ונטל סאה ווי אז ס'איז נישט געווען קיין השקה קיינמאל. מיין ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך. חזון איש'ניקעס דארפן זיך פארלאזן אויף ניצוק חיבור און נישט מער זיך פארלאזן אז יעדער פרענק האט אויסגעטריקנט די מקווה. לייגסט אריין דאס? כ'האב דיר געזאגט ר' משה ברענגט אין תשובה בעינן כשפופרת הנוד, פרעגט ער וואס פעלט אויס א שפופרת הנוד ביים חתם סופר'ס מקווה, זאגט ער ווען מ'האט עס משיק געווען אויכעט. יעצט, ס'איז דא אבער נאר איין פראבלעם וואס איך האב שוין אסאך מאל געזען, כ'האב עס אליינס געזען. פארשטאפט קיינער שוין זיין מקווה ביי ליובאוויטש אלקסנאוויטש אויף סאטמאר? לעבט דער גראסער? פארשטאפן? וואס פארשטאפן? צי עס האט א לאך קענסט נישט פארשטאפן נישטא וואס צו פארשטאפן ס'איז נישטא גארנישט וואס צו פארשטאפן ווען צו פארשטאפן די מעלה דערפון איז אז ווען איך קום אין די מקווה און איך זעה עס איז אנגעפילט ווייס איך עס האט געהאט השקה ווייל עס קען נישט זיין ס'זאל דא זיין וואסער און דא זאל נישט זיין
אה איז איין מינוט אויב דו ליידיגסט אויס די מקווה האסטו טאקע א שטיקל פראבלעם האסט א.

ערשטע זאך האב איך מקובל האב איך געמאכט פאר זיי, זיי מאכן דעם לאך דא יעדער זאל זעהן, און איך מאך דעם לאך אונטער די טרעפ קיינער זאל עס נישט זעהן. וואס דאס טוט, זיי האבן געהאט אמאל אין רוסלאנד ווי א פרוי האט זיך אריינגעלייגט בטעות איר פיס אין די לאך, זיי מאכן דאך א ריכטיגן כמוציא רימון, און ס'איז נעבעך געבליבן די פיס, מען האט זי געמוזט העלפן ארויסקומען, זי האט זיך געשעמט, כאפסט וואס איז געווען? גייט אריין אין לאך, נאכדעם קומסט דארט אן ס'איז קאלט, הייבט מען אן מרצות, אוי ס'איז דא א לאך, און נאכדעם די פלאט אויף וואס ס'שטייט, איך האב געטראפן זייער אסאך ליבאוויטשער מקוואות, זיי לייגן עס ארויף אויף א זווית, ווייסט הייסט א אייזערנע זווית, ארום און ארום, און די אייזען, יא די גאנצע חבורה, און נישט נאר דאס די פרוי, די זווית קומט ארויף אזוי אז מען טרעט דערויף, כאפסט? די זווית גייט אזוי און אזוי, עס קומט דאך ארויף ביז צו די שטיין. וואס? העכער האלץ העכער. נישט האלץ, העכערן שטיין, העכער די באלאטע. די זווית קומט ארויס דא. און ממילא האסטו א גרויסן פראבלעם. ווי שטייט די פאבריק? האב איך איינגעפירט איינע פון די זאכן אז דאס, זעסט? דאס איז די דיקעקייט פון די בעטאן. יא. דאס איז די בעטאן. יא. האב איך איינגעפירט אזוי, אז דא מאכט מען א עפענונג, און איך מאך דא אייזענעס. די קוצים, ווי זייסן זיי די קוצים? ווי זייסן זיי די קוצים ביי די בעטאן אייזענעס וואס מען בויעט? איך לייג דאס אריין פון איין עק ביז צום צווייטן, איך לייג עס אריין אין די זייט, למשל דא האסטו, קוקסט אראפ פון אויבן, לייג איך עס אריין פון דא ביז דא. אזאלעכע דריי פיר אייזענעס. און אויף דעם לייג איך ארויף דעם שטיקל שיש. יעצט איינער וועט דיך פרעגן, די גאנצע מקווה איז דאך מעמיד, דאס וואס זי שטייט איז מעמיד על ידי דבר המקבל.
נאנאנאנאנא.
איך מאך עס מיט איין צענטימעטער נידריגער. איך באר אריין דא אין די וואנט, אזוי. איין צענטימעטער נידריגער, זעסט, אזוי. און דא אויכעט. אלעס איז איין צענטימעטער נידריגער איז במילא שטייט עס גראד, און אויף דעם שטייט די פלעס די שיש און ס'רירט עס בכלל נישט אן, איז נאר ווען דארפן זיי עס האבן. אה, די שיש האלט זיך פון ארום און ארום, ארום און ארום מאכן מיר אונז אזא זווית ביי די בעטאן, און די שיש גייט ארויף אויף דעם. איך דארף עס נישט, זיי דארפן ס'איז א מורא אז ס'זאל זיך נישט צוברעכן. אבער איך זאג מזל, ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס האט זיך. דו האסט אבער דבר המעמיד, הכי נמי ס'איז שמירה. נאכאמאל, דעמאלטס האב איך א פראבלעם, אויב ס'צוברעכט זיך גייט זי עניוועי ארויס ווייל זי קען זיך נישט טובל'ן דארטן, ס'האלט זי נאר אן אבער זי דערשרעקט זיך, זעהט מען דאך וואס ס'איז געשעהן. כל זמן ס'צוברעכט זיך נישט, דעמאלטס איז דאך עס כשר. יעצט אונז האבן שוין געהאט עטליכע מאל אין רוסלאנד וואס פרויען האבן זיך שיער דערטראנקען, ס'האט די פרוי וואס זי איז אראפגעגאנגען מיט איר האט זי געמוזט מציל זיין, פארוואס? ס'איז א נארמאלע זאך אז א שטיק שטיין, כאטש גראדיג, טאמער איז דא שטיינדעלעך ארום און ארום וואס מ'געט זיך א שטעל ארויף אויף דעם, ברעכט עס עס דורך, ווייסט ווי מ'שניידט שטיין? מ'לייגט אריין א שטיין אינמיטן א קליינעם און ס'צופאלט פון ביידע זייטן. דו ווייסט וואס איך מיין, און די גרויסע ווען מ'מאכט מצבות, איז במילא דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך מאך ס'זאל האבן דריי פיר אייזענעס, אז טאמער פאלט עס אראפ און ס'איז נידריגער, יא. אויכעט איך באהאלט עס דא אונטער די סטעפס, דא איז עס, ביי מיר איז די עפענונג דארט, און די לאך פון כמוצא רימון איז אויכעט דא. פארשטייסט? איך מאך נישט דעם לאך פון כמוצא רימון אויפן שטיין ווייל אויב די שטיין וועט זיך צוברעכן און מ'וועט עס טוישן וועט מען נישט וויסן צו מאכן א נייע כמוצא רימון. יא אבער די גייסט נישט אראפ גראד. ווען איך מאך א לאבאוויטשער מקוה מאך איך גראד און מ'קען צוריק קומען אויך. און אונטער די טרעפ מאך איך אלעס. קיינער זעט אפילו נישט. א פרוי ווייסט אפילו נישט אז ס'איז דא דארט.

שוין.
אבער כ'האב ווייטער נישט געקענט. איך מאך עס יא אזוי ווייל דארט קען איך באהאלטן. דורך דא. דורך דא. ניין ווייל דא איז דא א שיעור מקווה, דא אליינס איז דא א שיעור מקווה אן קטפרס, ס'איז גענוג גרויס. איך וואטש אויף דעם. דאס וואטש איך. איך וואטש ס'זאל זיין אונטער דעם א געהעריגע שיעור מקווה אן קטפרס. ביז אהער איז דא א געהעריגע שיעור מקווה? אין די טרעפ? ניין איך זאג אז אפילו פארשטייסט אז די טרעפ שניידן אריין קענסט דאך זאגן ס'איז קטפרס איך האב אן דעם נאכדעם האב איך דעס איז מיט איין טרעפל העכער וואס קיינער זעהט נישט פארוואס ווייל ווען מ'וואשט אויס די מקווה איז נארמאל רינט אלעס אראפ אין אין לאך אריין אין השקה לאך ביי מיר איז עס איין טרעפ העכער. ממילא איז נישט מעגליך ס'זאל ארייננעמען. ניין ווייל דא האב איך אליינס א שיעור מקווה, ס'איז גענוג גרויס אז כ'האב א שיעור מקווה. פארשטייסט? נאכדעם האב איך אמאל געזען, דאס קומט פון יארן מאכן מקווה'ס, האב איך אמאל געזען אין רוסלאנד ווי א גוי קומט אריין, הער, א גוי קומט אריין און ער נעמט דעם דעם פאמפ און ער שלעפט ארויס דורכן דורכן השקה שלעפט דורכן חיבור שלעפט ער ארויס די וואסער פון אונטן. ווייל ער ווייסט נישט. אזוי ווי איך האב דאס געזעהן נמנו וגמרו. גיי מאך דעם סרוגים. וואס? גיי מאך דעם סרוגים. וואס א סרוגים? דו האסט דאך אויסגעשטעלט די וואסער. גיי מאכן געיט. ניין. א רשת.
א גאס. ניין. אז מאכסט א רשת קענסטו דאך נישט. האסט דאך נישט קיין השקה. האב איך א מקווה. איך רוף דאס מקוואת נחום. זעהסט? דאס הייסט מקוואת נחום. איך נעם דעם רשב'ס בור. איך טייל עס אפ אין העלפט. מיט בעטאן. געהעריג ווען איך גיס. איך לאז דא אויבן. האט זיך א קליינעם לאך, זעסט? כשפופרת הנוד, נו, צי רימען וויפיל דו ווילסט, און ווען דער גוי לייגט אריין זיין פאמפע דא קען ער נישט אנקומען דא.
נאכאמאל, איך מאך עס אזוי אז ס'זאל זיין באהאלטן, איך קען דאס נאר נישט גוט מצייר זיין, איך מאך עס אז ס'זאל זיין. כ'שטעל אלעס צוזאם, אבער דאס הייסט דאס הייסט א בור בטחון. ס'איז נישט קיין סאטמארע מקווה, ס'איז צוגעטיילט, זעסט דאס איז צוגעטיילט, טייטש אזוי, א לעבאוויטשער בויט א מקווה האט ער דאך א גרויסע מקווה, און וואס פעלט אים אויס צו האבן אזא גרויסן בור פון מי גשמים, איז אז מען מאכט אינמיטן א וואנט, איז במילא איז נישט אזוי, יעצט וויל איך דיר פארציילן א מעשה.
ווי? דא?

איך האב נישט קיין פראבלעם, ס'האט אן עקסטערן בור, לעבאוויטש מאכט איין גרויסן בור אונטן, איך מאך דאס. איך מאך א גאנצן רעיון פון יעדן, אביסל פון רש"ב אויכעט, און לעבאוויטש איז מסכים צו דעם, ווייל זיי האלטן אז דאס איז. יא. און זעסטו, דא האסטו די גאנצע זאך, אזוי זעט אויס מיין, דאס רוף איך מקוות נחום, דאס איז א מקווה

קען איך מאכן צוויי עפענונגען, איינס מאך איך אויף דעם בור און איינס אויף דעם בור, איך האב עס נאר נישט געהעריג אויסגעלייגט ווייל כ'קען עס נישט מאלן געהעריג, פארשטייסט וואס איך מיין? קומסט אראפ אין די מקווה, אונטער די טרעפ איז דא צוויי פתחים, עפנט זיך, איינס גייט מען צו דעם בור און איינס צו דעם בור.
ס'איז זייער נארמאל. ס'איז זייער נארמאל, אבער ס'האט נישט קיין לאך. מוזט אויפהייבן דאס קען דער גוי נישט אויפהייבן, דאס איז געהעריג צוגעשפאנט. נאכדעם איז דא נאך א זאך.
איך וויל פארשטיין, פארוואס איז א לובאוויטש העכער א פינצטערטער משנית? ח, פארוואס האט מען. פארוואס איז חב"ד אזוי געמאכט?

איך האב דאך דא א כשר'ע מקווה און איך פיל עס אן געהעריג מיט כשרות און ס'פילט זיך אן דארט, נו וועמען באדערט עס? ס'טוט אבער אויף אזויפיל אויף אז וויבאלד ס'איז געווארן אמאל מושק איז א יאר שפעטער אז ס'מעג אויסליידיגן דעם בור דער גוי איז יענץ לכל הפחות א חתם סופר'ס מקווה. דו כאפסט וואס איך זאג? מיך באדערט עס נישט. איך בין אזוי פעסט געווען אין דעם אז יעדער האט מסכים געווען היינט גאנץ ליובאוויטש אין אוקריינע אין רוסלאנד אין אלע פלעצער אין אמעריקע וואו ס'איז נישט דא קיין תלמידי חכמים בויט מען היינט נאר אזוי. ס'איז א סיסטעמאטיש. יעצט איך וויל דיר זאגן א זאך. איך לייג נישט צו גארנישט. ווייל ליבאוויטש האט א גרויסע מקווה, יא? זיי לאזן א ריזיגן בור אונטן. דו ווייסט וואס געשעהט ווען זיי דארפן דאס אויסליידיגן? אז דו טיילסט עס אפ האסטו שוין העלפט פאר ארויסצוליידיגן. כאפסט? און אינאיינוועגס איז דאס א גרויסע פאונדעישן פאר די פלאר. פאר די רצפה איז דאס א גרויסע. זיי זענען זייער צופרידן פון דעם. איך רוף דאס מקוות נחום. דאס הייסט א וואטערפרוף מקווה. דו קענסט עס נישט פסול מאכן. שוין, יעצט העמער גיין ווייטער. ס'גוט? שוין. יעצט גיי מיר צו צום זריעה פון חזון איש און פון און פונעם הייליגן חתם סופר. יעצט וויל איך פארציילן א מעשה. זייער אסאך מיר. ווי דו ווילסט, אין וויניצע, ווילסט איך זאל ארויסרעכענען א ליסטע? איך וועל דרוקן אזא ספר אזוי ווי הרב פלאטקין האט געדרוקט. כ'האב זיכער זיבעציג מקוואות, זיבעציג. די היימישע פלעצער האבן מער נישט געזארגט נישט צו קיין א נישט. היימישע, מעזשביזש בארדיטשוב, דאס איז נאר קבורה מקוואות, דארטן ריר איך נישט צו א האנט. פונקט וואס נעכטן געזען, איך טאטש נישט יעדע מקווה. די אלע קבורה מקוואות נישט דא קיין השגחות, און פרויען פארן אונטערוועגנס, און ס'געשעט מכשולות. איך בין אמאל געווען אין ביי ישמח משה'ס ציון, איז געווען א איד סענדער דייטש, ער האט געבויעט דארטן א מקווה, און ער האט עס געבויט דירעקט נישט כשר ווייל מען זאל עס נישט נוצן פאר פרויען, און איך בין געווען דארטן אויף קברי צדיקים, קומט צו א אינגערמאן, זעסט א גוטע זאך, סאטמאר האט געבויט א מקווה, מיין ווייב האט געדארפט האבן א מקווה צוויי טעג צוריק און און זי האט עס גענוצט, זאג איך ביסט משוגע דאס איז דירעקט געבויעט נאר פאר מענער פאר טבילת עזרא, זאגט ער אוי איך האב נישט געוואוסט, זאג איך אים קום ברענג דיין ווייב, איך זעץ מיך אריין אין די קאר און איך פאר דא אויף קאשוי, קאשוי איז דא א קוואל מקווה וואס איז נאך דא פונעם קאשויער רב, ס'איז א מקווה אפשר דריי שטאק הויעך, א וואסער א א א א אמת א מחיה דארטן. זאג איך קום דארטן, דארט קענסטו דיך טובל'ען. שפעטער בין איך צוריק געקומען צו רבי סענדער דייטש, כ'האב אים געזאגט וואסערא מכשול דו האסט געמאכט, האט ער געזאגט נעמסט צו נעמסט, כ'האב נישט געוואוסט קומט ארויס מכשולות. די מקוואות ווערן גענוצט פאר גרים, פאר גיורות, ס'ווערן גענוצט פאר אלע זאכן ווי מ'לאזט זיי נישט אריין אין אן ארטאדאקסישע מקווה, ממילא איך טאטש עס נישט, אל תיגע בו יד. ס'איז דא א גרויסער צדיק וואס האט געזאגט צו אים זאל נישט קומען אן א מקווה, איז געווען רבי איציקל דראהביטשער אדער רבי יוסף יאמפעל איך געדענק נישט ווער, און מען גייט נאר מען גייט אין א מקווה, האט מען מיר געזאגט קום בוא עס איז ער מתיר, זאג איך רבי איד עס וועט ארויסקומען מכשולות, זאגט דאך רבי יוסף יאמפעלער צו רבי איציקל דראהביטשער האט געלאזט צוואה מ'זאל נישט קומען, זאג איך סא גייטס אין ווארש אין די מקווה און פארטס צו, איך מיין וואס וועגן דעם דארף מען שטעלן צו א מקווה, סא פון די מקווה'ס רעד איך נישט, איך רעד מקווה'ס ווי נשים דארפן זיך טובל'ן, פארשטייסט? יעצט. עמער גיין דא וועגן דעם חזון איש נעמען די זריעה מקווה, יעצט אזוי, זריעה מיינט אז דו האסט א מקווה דא, זעסט? און דו האסט דא, און ס'גיסט אריין פון דא אויף דא, מיט אנדערע ווערטער פילסטו אן דאס איז מי גשמים, און דאס איז די מקווה. און ס'גיסט אריין דא און ס'פילט עס אן. אלעס איז אזוי ווי כ'האב ענק פריער נאכגעזאגט די לשון הרא"ש. דו גיסט אריין סינק אבער גוט ס'גייט בהמשכה. יא אבער בהמשכה איז נאך א הידור נאך א הידור.
נאך א הידור יא דו גיסט אריין סינק וואסער. אנעם ראב"ד איז עס גוט ביז משיח קומט.
ווי?

האסטו שוין אויפגעטוישט? נאר ערשט מאל? יא, יעצט אזוי, איין פראבלעם איז אין נזחלים מתערבים, עס איז געווען אין די אלטער היים גרויסע ערליכע אידן וואס האבן געשריבן ספרים, האבן געמאכט וואס איז געהייסן זריעה בעמידה, דאס מיינט זיי האבן אנגעפילט דאס. זעהסט? מיט פֿערציק סא. און נאכדעם האבן זיי פון דא אונטן ארויסגעלאזט די וואסער, און דאס איז אריינגעגאנגען די ערשטע פֿערציק סאה אין די מקווה. אין נזחלים מתערבים מיינט בשעת ווען ס'איז דא זחילה מישט זיך עס נישט אויס, און ממילא ס'קומט אריין לויפט עס נאר דורך.
און ווען איך גיי אונטער ביי מי באר עס גייט ארויף מי גשמים, אבער די מי באר ווערט נישט כשר אנזעצן ווייל מיר כשר ארויף. וואס איז אין נזחלים? יעצט ר ר רש איז דא איינער פון אסאך גדולי אחרונים פון אונגערן האבן געשריבן אז מען זאל מאכן אזא מין זריעה. מען האט געמאכט א נישט ס'איז אריין און ארויס, מען האט געמאכט מ' סאה און מען האט עס אפגעשטעלט, ס'איז געשטאנען אפאר מינוט, נאכדעם האט מען ארויסגענומען א פקק און דאס איז אריין די ערשטע פֿערציק סאה אין די מקווה? ניין ס'דארף נישט בלייבן. אה די מיינסט די מי גשמים? זיכער איז געבליבן. שור, היה בעליון מ' סאה בתחתון אינו כלום ממלא עד ארבעים סאה, דאס איז דאך די משנה. יעצט דאס איז זייער שווער ווייל אויך די זעלבע. קודם ס'איז. בקיצור, דאס הייסט זריעה באשבורן. ס'איז דא אסאך, ס'איז אבער זייער א שווערע זאך, ווייסט, מ'פילט עס אן, מ'ווארט, מ'לאזט עס אראפ, און נאכדעם אז ס'גייט אריבער, פון די פערציג סאה, פארשטייסט? איז אזוי, וויבאלד ס'גייט נישט ארויס האט עס נישט קיין פראבלעם פון ראב"ד, אפילו אלף סאה פסל'ט עס נישט, פארשטייסט? אבער ס'איז שווער די פראצעדור, מ'דארף האבן, ס'איז דא אויף א פלאץ ווי די יהודה יעלה ברענגט, וואס איינער ברענגט אים, ער האט געבויעט א מקווה, א מעשה א געשעפט, ער שרייבט פאר די יהודה יעלה שרייבט פאר א רב אז ער האט געבויעט מיט די אלע הידורים, שרייבט אים צוריק די יהודה יעלה. אה, ער שרייבט ער צוריק פארן יהודה יעלה, דו האסט נאך זעקס זאכן וואס דו האסט אויסגעלאזט. און ער רעכנט אים אויס. זאגט ער אים, די אלע זאכן ווייס איך, כ'וועל דיר זאגן נאך פיר זאכן וואס איך האב אויסגעלאזט, און ער זאגט אים נאך פיר. זאגט ער אים, דאס אלעס איז אזוי ווי איך האלט ביים ווערן דער מקווה, דערווייל בין איך דער רב, איך קען נישט גיין א גאנצן טאג אין די מקווה זיך ארומשפילן. שטייסט? די אלע הידורים האט א פרייז, צו מען קען עס באצאלן. עניוועי, דאס הייסט זריעה באשבורן. שוין. נאכדעם די חזון-איש האט מתיר געווען זריעה בזוחלין, פרעגט ער אבער וויאזוי קען איך דאס מתיר זיין? געט ער אן עצה אז מ'זאל מאכן א צינור אז ס'זאל אראפגיין ביז אראפ, ממילא הייסט עס נזרע בתוכו כשיטת רשי וואס כ'האב ענק געזאגט אין פסחים דף למד ד, און ממילא הייסט עס נישט, ער זאגט ווען הייסט עס זריעה בזוחלין? ווען ס'גייט נאר דורך אין די הייעך. אונטן אריין איז אנדערש. יעצט פאפער רב ברענגט צו דעם חזון איש, און ער האלט אז ס'זאל נישט אז ס'זאל נישט אראפגיין ביז אראפ, ס'זאל נאר אראפגיין ביז אהער. פארוואס? ווייל אז ס'גייט אראפ נאר ביז אהער, איז טא ס'גייט אראפ אינגאנצן אונטן ביסטו מישט אויס אלעס, אזוי בלייבט איין שטיק זוחלין, און אזוי אט אזוי זאגט ער אז מ'זאל עס. וואס? יעצט לאמיר דיך יעצט לאמיר דיך עפעס פרעגן. וואס? יא, דו האסט דאך אזוי גוט געזאגט. איך האב אזוי פיינט די מיני המשכות, ווייל אז דו האסט א צינור, צו מיר נאך לערנען באלד הלכות צינור, וועסטו באקוקן יעדע צינור האט אין זיך חקיקות. אז דו קוקסט א צינור פאר די טאג ליכט צו פאר א לעקטער וועסטו זען חקיקות אינעווענדיג, ס'איז זייער נישט גוט אין יעדע צינור. נישט די, מען רעדט די, ניין, ניין, מען רעדט די גרויסע צינורות. האסט שוין אמאל בודק געווען א צימער? זייער שווער צו טרעפן.
ניין ניין כ'רעד נישט בעטאן, כ'רעד די וואס ס'ברענגט אראפ די ביוב.
נו.

דער ראב"ד און דער רוקח. כל שהוא א איד איז אמאל געקומען צום בריסקער רב האט זיך צוגעווישט די מויל יום כיפור האט מורא ס'איז געווען א כל שהוא זאגט אים בריסקער רב א כל שהוא האט אויך א שיעור ביסט גערעכט א כל שהוא האט אויך א שיעור אבער למעשה חוטאים צום כל שהוא לגבי

האסטע וויאזוי דו פילסט עס אן. יא. יעצט, איך האב זייער נישט ליב די אלע וואס זיי מאכן די צינורות, אזוי ווי דו זאגסט, נאך די המשכה, איך האב נישט ליב קיין צינור. ווען איך גיס א מקוה, וואס עס גייט זיין אזוי ווי די חזון איש, גיס איך עס מיט בעטאן, אזוי ווי א האלבע מגן דוד. מיט אנדערע ווערטער, דו קוקסט יעצט אויפן בור פון אויבן אויף אראפ, עס הייסט דא א מביט מלמעלה, דארט האסטו א שטיקל בעטאן וואס איך גיס בשעת מען גיסט די מקווה, און דער שטיקל בעטאן גייט, יעצט קוקסטו א חתך, דער שטיקל בעטאן, למשל דא גייט ארויס די וואסער, איז דער שטיקל בעטאן גייט ביז בערך פֿינף צענטימעטער נידריגער פון דעם, און אלע וואסער רינט פון דא אראפ און ס'גייט אזוי.
ס'טייטש א סרעס, איך מאך, קוק ווען איך גיס, דא האסטו דעם באקס יא, און דא גיס איך נאך א שטיקל בעטאן בשעת ווען איך גיס, איך לייג אריין קארקאר דארט אינצווישן אזוי ווי א האלבע מגן דוד, און איך מאך דא אויך. אה, משולש, דאס מיינט א האלבע מגן דוד. דאס. און ממילא די וואסער וואס גייט אריין אין און דא גייט עס אנקומען ביז דא, און דא גייט דאך ארויס די וואסער, ממילא איז עס נידריגער ווי ס'גייט אריין ווי ס'קומט ארויס. נישט קיין קרימען, ס'האט גארנישט מיט המשכה, די המשכה איז דא.

וואס מען פארדינט אז ס'דארף נישט קיין צינור, כ'האב נישט ליב א צינור, א סעמענט. וואס?
המשכה אינדרויסן. כ'וועל דיך אויסלערנען. אז ווען מען בויעט אמאל א בנין אזוי דארף עס נישט קיין עמודים, פארוואס? אז ס'האט נישט ווי איינצופאלן.
אה יא, ס'וועט דאך נישט וואקסן, יא. כאפסט? ס'האט נישט ווי איינצופאלן. איי, דאס דארף נישט קיין עמוד ביז אונטן, אה. עס דארף גארנישט. כאפסט נישט? ווייל ווען איך בוי, ווען איך, ווען איך בוי עס אזוי און אזוי, דארף איך עס מחזיק זיין ארום און ארום אויכעט. פארשטייסט ווי עס קען אראפפאלן? ווייל אזוי איז עס מחזיק דא און ס'איז מחזיק דא אין די ווענט. אה, מה שנקרא ווי? און ס'האט נישט ווי איינצופאלן. אז זען די אלטע הייזער אין ירושלים איז געבויעט אזוי, איז נישט דא ווי איינצופאלן. מאך דאס איבעראל.
יא.
וואס? איז אוכל דאס א בור פון זריעה? ס'האט גארנישט מיט זחילה. א בור זחילה האט גארנישט מיט זריעה. נאכאמאל, די משולש איז געמאכט ס'זאל אראפטראגן די וואסער נידעריגער פון ווי ס'גייט ארויס. ס'זאל זיין זריעה בסוף, בראש בור, נישט בסוף. אה, דאס האסטו געמיינט? כ'האב נישט געכאפט. פיין יעצט גייען מיר ווייטער יעצט
ניין מען דארף אדער פארשטיין
ניין ווייל אז דו מאכסט נאכדעם צו איינער האט יעצט געמאכט איינער האט יעצט געמאכט האט מען געוויזן אז נאך אלעם ווען ער ענדיגט בין איך געווען אויף א מקוה די וואך נאך אלעם וויל איך נישט זאגן האב איך אים געזאגט איך בעט דיך מאך עס איבער ס'איז זייער נישט גוט אזוי ווייל די צינורות זענען פול מיט חקיקות. איר זענט נישט געווען דארט? איר זענט געווען מיט מיר דארט? אה, דארטן? אה, יא, איר זענט דארט גע. האסטו געזען דארטן? ער האט געמאכט. כ'האב אים געזאגט א צינור. נישט נאר דאס, ער האט געמאכט א צינור, ער האט געמאכט דארטן א גריבל אויך. ניין, אבער נישט די גריבל האט מיך אזוי ווייט געבאדערט, ווי א צינור נאך א המשכה. ס'איז זייער שלעכט, פארשטייסט?
די גאנצע וועלט מאכט עס. די גאנצע וועלט מאכט עס. נא, ער איז אויפגערעגט דערויף.
איך מאך אויך. אט דאס איז א בעטאן, נאר ס'איז א משולש אז איך האלט. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. וואס? האט ער געזאגט. אונז האמיר אסאך פראבלעמען. האט ער געזאגט, קודם דא א רוקח, ס'דא א חתם סופר, אונז האמיר אזויפיל אחרונים. קודם איז דא וואס זיי האלטן אז ס'מוז זיין פארקערט אויכעט, לא נעשה לקבל מוז זיין אזוי ווי ביי שבת געפינמיר אונז, ביי שבת געפינמיר אונז אז א מלאכת מחשבת און טאמער ס'איז נישט חשוב, איז דא וואס זיי האלטן ס'איז דא א תוס' וואס ברענגט צו דארטן אז ס'מוז זיין פארקערט אויכעט, ס'זאל זיין ס'זאל. אט ער וויל נישט סא בקיצור שוין. ס'א גרויסע פראבלעם. ס'איז פול מיט די תשובות. איך אליין בין געווען פארמישט אין א מקרה, מ'האט עס געהייסן איבערמאכן, איך האב געהייסן זאל מען עס איבערמאכן. ס'איז דא פון ר' מאיר בראנדסדארפער איז דא תשובות, ס'איז דא פון ער שרייבט פאר הרב פויזן דער מנחת יצחק, האסט געטון אן עוולה נאר כ'קען דיר נישט זאגן גארנישט האסט עס שוין ארויפגעלייגט אין די המשכה טוס מכשיר זיין. די רופן האמיר א גרעסערן פראבלעם אז אחורי כלי איז אויכעט א פראבלעם, האסט געזען ווי אזוי א רוף זעהט אויס אויף די אנדערע זייט?
האסט געזען ווי אזוי ס'זעהט אויס מיט אלעם? יא מען רעדט פון אמאל איז געווען. שוין יעצט וויל איך ענק זאגן יעצט איז אזוי.